מיין מאמע דערציילט פון אן ארבעטער. פאר קעסט צאל איך דער מאמען זעקס רובל א חודש. אלע דאנערשטאג אוונט ווען איך קום פון דער פארבריק א פארמאטערטער א פארשווארצטער און די מאמע באגעגנט מיך מיט א קרעכצעלע נעם איך שטום ארויס דאָס בײַטעלע און צײל איר אױס צען גילדן, אײנציגע גילדנס. די מאַמע צײלט עס איבער מיט אַ קרעכצעלע, לײגט עס אַרײַן אין אַ בלעכענער פֿאַרזשאַװעטער קװאָרט, װעלכע איז נאָך מיט צען יאָר צוריק טרײף געװאָרן און דינט פֿון דאַמאָלט אָן איר קאַסע, און מיט אַ קרעכצעלע זאָגט זי אַרױס, נו, גיי עסן. איר פארשטייט? די מאמע, די אלטע פרומע מאמע וואס דערמאנט נאך יעדע צוויי ווערטער דעם רבונו של עולם, וואס קען אויסנווייניג דעם גאנצן ש"ס תחינות, וואס מאכט א ברכה אויף אביסל קאלט וואסער, וואס עסט ניט אויף א כזית ברויט אומגעוואשן. מיין אלטע פרומע מאמע זאגט מיר גלייך, נו, גיי עסן. גיי וואש זיך, דאס האט זי מורא צו זאגן. און דאס איז נאר דערפאר וואס זי פארדינט אין מיר א פערטעלע א וואך און אפשר צוויי גילדען. ליב האב איך זי ניט. נאר דעמאלט ווען איך גיי גלייך צום טיש עסן אומגעוואשן און טו נאך אויס דאס היטל, דעמאלט וויינט מיר דאס הארץ אויף מיין ארעמער פרומער מאמען. וואס איז גענעטיגט פאר א פערטעלע א וואך צו פארקויפן איר גרויסן שטארקן גאט. איך באשליס מיך אלע טאג כמעט פון היינט אן גיין וואשן זיך און עסן אין א היטל. נאר איך קען ניט. איך קען ניט. איך בין פארשטייט איר מיך אן אנטוויקלטער ארבעטער, איך ווייס אז דער הימל איז קיין הימל ניט, עס איז לופט, איך ווייס אביסל פון דארוויניזם, איך ווייס וואס באדייט קאפיטאל, איך ווייס ווי אזוי די ערשטע מלוכה איז האט זיך געגרינדעט, איך ווייס ווי אזוי אלע מנהגים האבן זיך אנטוויקלט. דאס וויסן האט מיר אזויפיל מי געקאסט, און פלוצלינג גיי וואש זיך צום עסן און עס אין א היטל. אמת, דער מאמען איז א רחמנות, אבער מיר איז דאך אויך א רחמנות. און פארוואס זאל מיין גאט זיין ביליגער פאר איר גאט? אבער ליידן לייד איך דערפון זייער טיף, און קיין גרויס הנאה האב איך ניט פון עסן. אמאל לויפט נאך צו מיין בלייכע דרייצן יעריגע הונגעריגע שוועסטערל און כאפט א שטיקל ברויט פון טיש און כאפט זיך גלייך עסן, די מאמע דערזעענדיג עס פאלט אויף איר ארויף און שלאגנדיג זי שרייט זי, אה דו גויע דו משומדת, אומגעוואשן? מאַמע! און איך? רײַסט זיך בײַ מיר שיִער ניט אַרױס פֿון דער צונג, און מיר דאַכט זיך, אַז די מאַמע פֿילט עס און װיל מיר ענטפֿערן, דו, מײַן זון, מעגסט, דו פֿאַרדינסט. איך מעג, איך פֿאַרדין. אָט װעט זי באַלד גײן אין יאַטקע, װעט פֿאַר מײַנע געלט נעמען פלייש, און מארגן פרייטאג וועט זי שבת מאכן, וועט קויפן ליכט און וועט זיי בענטשן, און פארדעקנדיג מיט די הענט דאס דארע צוקנייטשטע פנים וועט קיינער ניט זען אירע טרערן, אויסער, נאך איר מיינונג, גאט. רחמנות האב איך שטארק אויף מיין מאמען. אַז איך זע איר פֿאַר דער צײַט פֿאַרעלטערט פּנים, אַז איך זע אירע אױסגעלאָשענע פֿאַרצװײפֿלטע אױגן, אַז איך זע אירע דאַרע הענט װעלכע ציטערן װען זײ דערלאַנגן מיר צום טיש עפּעס עסן, אַז איך הער איר שטיל דערשלאָגן קול, קלעמט מיר דאָס האַרץ. ליב אָבער האָב איך זי ניט. איך בין אַן אָרעמער דערשלאָגענער אַרבעטער, פֿון פֿינצטער ביז פֿינצטער שטײ איך אין פֿאַבריק און זע נאָר פֿאַר מיר די דאַרע פּענעמער פֿון מײַנע חבֿרים, הער נאָר צרות און צרות פֿון זײ, זע פֿאַר די אױגן די גרױסע פֿאַרשטױבטע פֿענצטער, איבערגעצױגן מיט אײַזערנע גראַטעס װי פֿאַר אַרעסטאַנטן. איך האָב קײנמאָל ניט געזען קײן ליכטיקן גרױסן זאַל, אױסער אײן מאָל, ווען איך בין אריין צום פאבריקאנט און ווארטנדיג אויף אים אין דער קיך, האט זיך די טיר פון זאל געעפנט, עס האט עפעס א פינקל געטאן און זיך גלייך צוריק פארמאכט, און דאכט זיך אויף אייביג. און דאך, וועט איר גלויבן? שטעקט אין מיר א נשמה פון א רייכן, פון א שטארקן, פון אן אריסטאקראט. כ'האב פיינט ארעמקייט, פיינט שוואכקייט, דערשלאגנקייט. איך ווייס ניט פון וואנען קומט עס צו מיר. מיין טאטע, מיין מאמע, מיין באבע, מיין זיידע, די גאנצע משפחה וואס שלעפן אויף זיך די ירושה פון צען דורות ארעמקייט זענען אלע אזוי געוואוינט דערצו און קרעכצן אפילו ניט שטארק און בוקן זיך און בייגן זיך פאר א גראשן. פאר איין איינציגן קליינעם גראשן, און איך, זייער יורש, וואס אין מיר פליסט זייער בלוט, האס עס אזוי, דרוק די פויסטן געגן דעם אלעם, און האב פיינט מיין אייגענער מאמע. און אפטמאל ווען די מאמע דערלאנגט מיר עסן, איך זעץ זיך אוועק ביים טיש, ריק ארויף דאס היטל און הויב אן גלייך עסן, און די מאמע ריקט זיך ווי א שאטן און מאַכט זיך כּלומרשט ניט זעענדיק און ניט װיסנדיק, קאָכט אין מיר אױף דאָס בלוט, און מיר װילט זיך אױסרופֿן, מאַמע, װאָס זאָגסטו גאָר ניט? װאָס שװײַגסטו? מאַמע, שלאָג מיך! צופּ מיך! רײַס מיך! שרײַ! בײזער זיך! מאַמע, פּראָטעסטיר! װען מע קױפֿט בײַ דיר אַראָפּ פֿאַר אַ פֿערטעלע דײַן גאָט, מאַמע, לאָז זיך ניט, ראַנגל זיך! נאָר די מאַמע גייט צו, און מיט אראפגעלאזענעם קאפ, מיט א קראנקן קול פרעגט זי, וועסט אפשר עסן א שטיקל רעטעך צום פלייש? מאמע, איך עס דאך אן א היטל, שפרינגט אין מיר די צונג, נאר איך האב רחמנות אויף איר און האלט זיך איין. ליב אבער האב איך זי ניט, נאר איך האב זיך אליין אויך ניט ליב. און וועמען האב איך דען יא ליב?